שמואל א', פרק כ', איז ביז דערווייל, שאול וויל הרג'ענען דוד, דוד האט איין חבר ביי שאול אין שטוב, יונתן. די גאנצע היינטיגע פרק גיין אונז לערנען בעצם ווי יונתן פרובירט צו העלפן דוד, ווי שאול שרייט אויף יונתן, ער זעט אז ער קען נישט, מילא דוד לויפט סוף סוף סוף אוועק, ער גייט מער נישט זיין ביי שאול אינדערהיים, און יונתן מאכט מיט אים א ברית אז אפילו ווען דוד גייט מצליח זיין, ער גייט ווערן די מלך, זאל ער אים נישט אוועקווארפן, אים נישט הרג'ענען, זאל זיין מיט אים. סאו דוד איז געווען פריער אין רמה ביי שמואל האט ער פארשטאנען ער קען נישט דארט בלייבן איז ער אנטלאפן און געגאנגען ווייטער ביז דערווייל האט ער געטראפן ערגעץ שטייט נישט וואו יונתן פרעגט פאר יונתן וואס גייט דא פאר פארוואס וויל דיין טאטע מיך הרג'נען און יונתן ענטפערט אים וואס הייסט מען וויל דיך הרג'נען חס ושלום ווען מיין טאטע וואלט דיך געוואלט הרג'נען וואלט איך געוואוסט ער טוט נישט קיין זאכן אן מיך זאגן. האט דוד געשוואוירן, דאס הייסט ער זאגט איך בין זייער זיכער, ער זאגט ניין, קום אהער, איך ווייס, דיין טאטע ווייסט אז איך האב, דו האסט מיך ליב, איך האב מוצא חן געווען ביי דיר, וועגן דעם זאגט ער דיר נישט, ער וויל דיר נישט זאלסט פילן שלעכט, ער וויל נישט זאלסט זיין סעד, אבער איך זאג דיך, איך שווער אז כפשע ביני ובין המות, נאך א טריט וואלט איך געווען טויט, ער האט דאך געוואוסט, ער האט געדארפט אנטלויפן די צוויי מאל, געוואוסט אז שאול וויל אים יא הרג'נען. זאגט יונתן, נו, אקעי, איך גלייב דיר, אבער וואס ווילסטו איך זאל טון? האט דוד געזאגט, קוק איך האב א פלאן, מארגן איז ראש חודש, געווענליך די סדר איז געווען איך דארף צו זיין ביי דיין טאטע ביי די ראש חודש סעודה, ס'איז געווען א מנהג, ביזדערווייל איך וועל נישט זיין דארט, איך גיי זיך באהאלטן, פארוואס באהאלט ער זיך ווייל ער פארשטייט אז ס'איז דעינדזשערעס פאר אים צו זיין ביי שאול, שאול וויל אים הרג'נען, יעצט דיין טאטע וועט פרעגן וואו איך בין, עסטו זאגן אז דו האסט מיר געגעבן רשות צו גיין אהיים צו בית לחם, מיין טאטע האט אויך א זבח משפחה, א סעודה, ס'איז ראש חודש פאר אים, איך וויל גיין צו מיין טאטע'ס סעודה. און דאס וועט זיין אזוי ווי א אומדירעקטע וועג צו וויסן צו דיין טאטע וויל מיך טאקע הרג'ן, אויב ער וועט זאגן אקעי גוט, זאל ער זיין געזונט, וועסטו מיר זאגן אז ס'איז אלץ בסדר, טאמער וועט ער דיר וועסט זאגן, ער וועט זיין ברוגז אויף דיר, ער וועט זאגן פארוואס האסטו מיר אים געלאזט אוועק גיין, כאילו איך וויל ער זאל זיין דא, איך וויל אים הרג'נען, וועסטו פארשטיין אז ער האלט נישט בשלום מיט מיך, ער וויל מיך הרג'נען. פליז טו מיך עפעס, עסטו פארשטיין אז איך בין גערעכט, און ממילא דו דוד זאגט אים קום אויב על אויב זאגן דו אפשר ביסטו אויך פון שאול'ס צד אפשר ווילסטו מיך אויך הרג'נען הרג'ע מיך יעצט, וואס שלעפסט מיך צוריק צו דיין טאטע ער זאל מיך הרג'נען, הרג'ע מיך יעצט, זאגט יונתן חלילה איך וויל דיך נישט הרג'נען כ'בין מיט דיך, אויב איך וועל וויסן וועל איך דיר טאקע זאגן, זאגט יונתן דוד וואס הייסט גייסטו מיך זאגן, אויב דיין טאטע וויל מיך הרג'נען איז דאך נישט סעיף זאלסטו מיך זאגן, וויאזוי גייסטו מיך קענען זאגן. האבן זיי געזאגט, יונתן האט געזאגט, אקעי, לאמיר גיין אין פעלד, דארט איז נישטא קיין מענטשן וואס הערן אונטער, לאמיר דורך רעדן א פלאן. זענען זיי געגאנגען אין פעלד, קודם כל האט יונתן געשוואוירן צו דוד בשם השם, ער זאגט, מארגן ביים ראש חודש סעודה גיי איך אויספארשן מיין טאטע איך וועל מאכן די טעסט צו זען צי האט דיך ליב אדער האט דיך פיינט, צי וויל דיך הרג'נען, און איך שווער כה יעשה השם ליונתן וכה יוסיף, איך שווער אז אויב ער העט מיר זאגן אז ער וויל דיך הרג'נען גיי איך דיך מגלה זיין און איך העל דיך לאזן אוועק גיין, איך וועל דיך משלח זיין בשלום, איך גיי דיך נישט הרג'נען חס ושלום, איך גיי זיין מיט דיר, איך גיי דיך לאזן אוועק לויפן, אבער דעמאלטס ווען דו לויפסט אוועק, און יונתן פארשטייט אז ער גייט אוועק לויפן, אפשר מאכן זיין אייגענע מלוכה און אזוי ווייטער, זאלסטו זיין מיט מיך, זאלסט נוטה זיין חסד מיט מיך, זאלסט כורת זיין ברית, און טאקע זיי האבן געשוואוירן איינער צום צווייטן, געמאכט א ברית, אז וואס אויב דוד דארף אוועק לויפן, זאל ער, גייט מען מצליח זיין צום סוף, זאל ער נאך אלץ זיין צוזאמען מיט יונתן ליב האבן מיט יונתן. יעצט מען האט אבער נאכנישט געסאלווט די פראבלעם פון וויאזוי קען מען אויסזאגן פאר דוד אויב ס'איז גוט איז דאך גוט אויב ס'איז נישט גוט וויאזוי גייט מען אויסזאגן פאר דוד אז שאול וויל אים הרג'נען? האט שאול יונתן געזאגט דאס איז די פלאן קוק א טאג נאך ראש חודש וועסטו גיין אין פעלד דא אין דעם פלאץ וואס דו באהאלטסט זיך וועסט זיצן ביי א געוויסע שטיין אבן האזל עפעס א שטיין זיי האבן געוואוסט איך וועל ווארפן דריי חיצים האט מען געזען פריער און שפעטער יונתן איז געווען א גרויסע קשת קשת יונתן האט געשאסן פיילן און איך גיי כאילו גיין פרעקטיסן מיין פייל און בויגן און איך האב זיין מיין נער מיין משרת מיין גבאי און ער דארף צו גיין כאפן מיינע חיצים זען ווי עס זענען געפאלן אזוי פרעקטיסן די טארגעט לכאורה זעט אויס אויב איך גיי זאגן פאר די נער גייט זיין א סימן אויב איך וועל אים זאגן דא זענען די חיצים גיי און נעם זיי גלייך עס וועט זיין א סימן אז ס'איז סעיף דו קענסט ארויסקומען אויב איך וועל זאגן הנה החיצים ממך והלאה ס'איז ווייט גיי ווייט אוועק זאלסט וויסן אז שלחך השם די אייבערשטער וויל זאלסט נישט מער זיין ביי שאול, שאול וויל דיך הרג'נען דו אנטלויף, און דעמאלטס האבן אונז אונזער ברית אז דו וועסט אנטלויפן און נאך אלץ זיין מיט מיך. שוין אזוי האבן זיי אפגעמאכט וכך הווה, מארגן אויף ראש חודש איז געגאנגען א סעודה, דוד איז נישט געווען דארט, ס'איז געשטאנען אבנר אויף איין זייט און די פלאץ ווי דוד פלעגט זיצן איז געווען ליידיג, די ערשטע מאל האט שאול נישט געטראכט אז ס'איז א בכוונה, ער האט געזאגט מקרה בלתי טהור אז דוד איז געווען א בעל קרי אפשר, דארף זיין טהור עסן די זבח שלמים, איז ער נישט געקומען, האט ער געטראכט נו, ס'מאכט זיך. פון נאך צפרדע אויף מארגנס, יום החודש השני, צווייטע טאג ראש חודש, אדער וואס איז געווען, נאכאמאל איז דוד נישט דא, האט שוין שאול געפרעגט יונתן, נו ווי איז דוד? ער איז נישט געווען נעכטן אויך נישט, און ווי איז ער היינט? א מקרה טהור, מען גייט אין מקווה מארגן איז מען שוין ריין, יא? האט יונתן געזאגט די תירוץ, יא דוד האט מיך געבעטן ער וויל גיין זבח משפחה, זען זיין משפחה, זיינע ברידער, מילא איז ער נישט דא. האט שאול זיך אויפגערעגט אויף יונתן, זאגט דו ביסט בן נעות המרדות, דאס הייסט דער טאכט זון פון א זונה, דיין דו ביסט בוחר בן ישי, לבשתך לבשת ערות אמך, דו ווייסט דאך אז ווילאנג אז בן ישי לעבט, גייסטו נישט האבן קיין מלכות, דאס הייסט אדער דו ווערסט די מלך נאך מיר אדער ער, און יעצט ביסטו אויף זיין זייט, גייט נישט זיין, וואס איז דאס? גיי נעם אים און הרג'ע אים. יונתן זאגט, וואס הייסט פארוואס זאל מען אים הרג'נען? און וואס טוט שאול? ער נעמט זיין שפיז און ער וויל עס ווארפן אויף יונתן, אזוי ווי ער האט געוואלט אויף דוד, ער איז אינגאנצן אויף זיין זייט, איז יונתן אויפגעשטאנען בייז אויף זיין טאטע, נישט געגעסן דעמאלטס קיין ברויט, נישט געווען פארט פון דער סעודה, געווען ברוגז אויף זיין טאטע און נעצב אז זיין טאטע האט אים פארשעמט און אז זיין טאטע איז אזוי באזיכערט אז ער גייט הרג'נען און וויל הרג'נען דוד. שוין, סאו אונז ווייסן די תירוץ פאר די שאלה, ס'איז דוד איז געווען גערעכט, שאול וויל אים הרג'נען. שוין, גייט ער ארויס אינדערפרי, מארגן אינדערפרי אין דער פלאץ וואס האבן אפגערעדט, נעמט מיט זיין משרת, זיין נער, ער זאגט אים ער זאל גיין כאפן די חיצים וואס ער גייט ווארפן, און דער נער לױפֿט, און יונתן שרײַט צו אים, גײ װײַטער, ס'איז נישט דאָרט! און ער גײט, ער זאָגט, גײ, לױף שנעל! און דער נער גײט טאַקע װײַטער, ער ברענגט צו די חיצים. און בקיצור, דוד האָט שױן געהערט זײַן, ס'איז רמז, אַז מ'האָט געזאָגט, אַז לױף װײַט, דאָס מײנט, אַז דוד דאַרף אױך אַװעקלױפֿן װײַט, כאילו אפֿשר דאָס איז דער רמז, בקיצור, אַז שָאול איז טאַקע קעגן אים און װיל אים הרגענען. שױן ביזדערװײַל האָט יונתן געזאָגט, נו, מ'האָט שױן געענדיקט די פּראַקטיס, גײ נעם אַהײם די חיצים אין שטאָט, איך װעל קומען באַלד, זעט אױס, און ביז דערווייל אז עס איז שוין נישט געווען קיינער דארט האט דוד געקענט ארויסקומען פון זיין וואו ער האט זיך באהאלטן זיך געבוקט דריי מאל צו יונתן זיי האבן זיך געקושט און געוויינט און דוד האט נאך מער געוויינט ווי יונתן און יונתן האט געזאגט פאר דוד קענסט גיין בשלום אונז אונזער ברית בלייבט אבער זיי האבן פארשטאנען אז זיי גייען זיך מוזן אפטיילן דא און דוד גייט גיין לדרכו.